בעזרת השם יתברך, מסכת גיטין דף כ"א, מיר הייבן אן דף כ"א עמוד א' זיבן שורות פון אויבן אמר רבא, איז אזוי, די דין איז, שטייט אין פסוק, ביי גיטין, די פסוק זאגט ונתן בידה, אז די מאן דארף איבערגעבן די גט אין די האנט פון די פרוי, אבער חזל דרש'ענען אז בידה מיינט נישט דווקא איר האנט, נאר די זעלבע זאך, איר רשות, איר חצר, איר סאקעלע, אלץ הייסט בידה, פשט אז ווען די מאן נעמט די גט און ווארפט עס אריין צום פרויען רשות אריין, ווערט די פרוי אפגעגט, און מילא זאגט די גמרא אזוי, אמר רבא, האט רבא געזאגט, כתב לה גט ונתנו ביד עבדו, וואס איז טאמער א מאן שרייבט א גט פאר זיין פרוי, און ער געט איבער דעם גט פאר זיינס א קנעכט, און נאכדעם, וכתב לה שטר מתנה עליו, שרייבט ער א שטר מתנה, אז ער געט אוועק די קנעכט פאר די פרוי, און אין די האנט פון די קנעכט ליגט דאך דעם גט, איז די דין איז, קנאתהו ומתגרשת בו, די פרוי איז קונה די קנעכט, און די גט איז א גוטע גט, די פרוי ווערט אפגעגט. וואס איז די חידוש? די חידוש איז ווייל בעצם דער קנעכט איז אזוי ווי די חצר פון די פרוי, איז בעצם טאמער דער קנעכט וואלט באלאנגט פארן פרוי, פשט טאמער די מאן ווארפט אריין א גט אין חצר פון די פרוי איז נישט קיין שום חידוש אוודאי ווערט די פרוי אפגעגט, אבער דא אז די מאן האט קודם אריינגעלייגט די גט אין א חצר און שפעטער געט ער איבער די חצר פארן פרוי, וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז די פרוי ווערט נישט געגט, ווייל דא איז פשט אז זי האט געקריגן די חצר, זי האט געקריגן די עבד, אבער די גט איז כאילו זי האט שפעטער געקריגן די גט האט זי אליין גענומען. דאס איז די חידוש פון רבא אז ס'איז נישט אזוי, נאר גיטה וחצרה באים כאחד פשט מ'קוקט אן ביידע ווי איין פעקל אז די פרוי האט געקריגן צוויי זאכן דא, סיי א קנעכט און סיי א גט, און ממילא איז די פרוי אפגעגט. איי פרעגט די גמרא, ואמאי, חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה, פשט מען זאגט נישט אזא פשטות אז די קנעכט איז אזוי ווי די חצר פון די פרוי, אבער די דין איז אז א חצר מהלכת איז נישט קונה און דער קנעכט גייט דאך, איז א קנעכט וואס גייט און זעלבע זאך א בהמה קען נישט קונה זיין, איז וויאזוי איז די פרוי קונה דעם גט דורכן קנעכט, די קנעכט איז דאך א חצר מהלכת, וכי תימא זאגט די גמרא וועסט מיר וועלן זאגן בעומד אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז די קנעכט גייט נישט ער שטייט אויף איין פלאץ, איז ביי אזא אופן וועסטו מיר זאגן די פרוי איז יא קונה, קען נישט זיין ווייל והאמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה, רבא אליין זאגט אז אפילו ווען א חצר מהלכת שטייט אויף איין פלאץ הייסט עס נאכאלץ א חצר מהלכת פשט ס'איז נישט קונה, און מילא א קנעכט אפילו ווען ער שטייט אויף איין פלאץ אדער ער זיצט אויף איין פלאץ קען נישט קונה זיין מטעם חצר, איז וויאזוי זאגט רבא אז די פרוי ווערט אפגעגט, ענטפערט די גמרא והלכתא בכפות, אז מען דארף טאקע זאגן אז רבא רעדט אז די קנעכט איז צוזאמגעבינדן, זיין פיס זענען צוזאמגעבינדן, ער קען נישט גיין, דא אוודאי הייסט ער נישט א חצר מהלכת, ער הייסט א געהעריגע חצר, און פאר דעם טאקע, טאמער די מאן געבט איבער א גט פאר א צוגעבינדענע קנעכט, און שפעטער געבט ער אוועק די קנעכט פארן פרוי, איז גיטה וחצרה באין כאחד, די פרוי ווערט אפגעגט. זאגט יעצט די גמרא נאך א מימרא פון רבא, כמעט די זעלבע מימרא, נאר דא רעדט רבא פון ממש פון א חצר נישט פון א קנעכט, ואמר רבא, רבא האט געזאגט כתב לה גט ונתנו בחצרו, וכתב לה שטר מתנה עליו, קנאתהו ומתגרשת בו פשט טאמער א מאן שרייבט א גט, ער לייגט עס אריין ביי זיך אין חצר, און שפעטער געט ער אוועק די גאנצע חצר פארן פרוי, איז ווייטער גיטה וחצרה באין כאחד, די פרוי איז קונה די חצר צוזאמען מיטן גט, און די פרוי ווערט אפגעגט. זאגט אונז די גמרא, וצריכא, און רבא בעצם האט געדארפט זאגן ביידע דינים, סיי ביי א קנעכט, און סיי ביי א חצר, פארוואס? ווייל דאי אשמעינן עבד, טאמער רבא וואלט נאר געזאגט זיין חידוש ביי אן עבד, הוה אמינא וואלט איך געזאגט דווקא עבד, אבל חצר ליגזר משום חצרה הבאה לאחר מכאן, פשט וואלט איך געזאגט אז יא, ווען א מאן געט א קנעכט פאר א עבד שפעטער געט ער אוועק דעם עבד פארן פרוי, דא טאקע ווערט די פרוי גע'גט, אבער טאמער א מאן לייגט אריין א גט אין א חצר שפעטער געט ער אוועק די חצר, איז אפשר דא זאל מען גוזר זיין, אטו אז די מאן העט עס טוהן אויף א צווייטע אופן, וואס העט די מאן טוהן? די מאן העט נעמען א גט אריין שטעלן ביי יענעם אין חצר, ביי א צווייטן, און דער צווייטער העט שפעטער איבערגעבן זיין חצר פארן פרוי, איז דא וועט מען אויך זאגן אז די גט איז א גוטע גט און אוודאי ביי אזא אופן איז עס נישט קיין גוטע גט, ווייל ביי אזא אופן האט די מאן קיינמאל נישט געגעבן די גט פאר די פרוי, די מאן האט געגעבן די גט ביי א צווייטן אין חצר און דער צווייטער האט געגעבן די חצר מיטן גט פארן פרוי, איז פשט ביי אזא אופן איז די פרוי זיכער נישט געגט. איז וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז היות וואס מענטשן קענען מאכן א טעות און זאגן אז ביי אזא אופן הייסט אויך געגט, האבן חז"ל גוזר געווען אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א מאן גט אפ זיין פרוי אפילו ביי א גלייכע אופן אפילו ווען ער לייגט אריין די גט אין א חצר און ער געט אוועק די חצר דאס איז די חידוש פון רבא אז ס'איז נישט אזוי נאר ווען א מאן לייגט אריין א גט אין זיינס א חצר און געט די חצר אוועק פארן פרוי ווערט אוודאי די פרוי גע'גט מען דארף נישט גוזר זיין אטו אז די מאן העט עס אריין לייגן ביי יענעם אין חצר און יענער העט אוועק געבן די חצר יעצט פארוואס ביי א קנעכט פארוואס ביי א עבד וואלט מען אזאנס נישט גוזר געווען פארוואס וואלט בכלל נישט געווען א הוה אמינא אז מען זאל אזאנס גוזר זיין ווי די ראשונים זענען מסביר, ווייל מען רעדט דאך דא פון א קנעכט וואס איז צוגעבינדן, דאס איז א מילתא דלא שכיחא, איז אויף דעם דארף מען נישט גוזר זיין, אבער ביי א חצר וואלט געווען א הוה אמינא גוזר צו זיין, דאס איז די חידוש פון רבא אז ביי א חצר איז מען נישט גוזר, ווייטער ואי אשמעינן חצר, ווען רבא וואלט געלאזט הערן זיין חידוש ביי א חצר, הוה אמינא וואלט איך געזאגט דווקא חצר, אבל עבד ליגזר כפות אטו שאינו כפות, קא משמע לן, פשט ווען רבא וואלט נאר געזאגט זיין דין ביי א חצר וואלט איך געזאגט ביי א חצר טאקע העלפט עס אבער ביי א קנעכט היות וואס מען שמועסט דאך מען רעדט דאך ביי א קנעכט וואס איז צוגעבינדן איז אפשר זאל מען גוזר זיין אז דאס העלפט נישט אטו אז א מענטש וועט עס פרובירן צו טון מיט א קנעכט וואס איז נישט צוגעבינדן דאס איז די חידוש פון רבא אז ס'איז נישט אזוי מען איז דאס נישט גוזר נאר טאמער א מאן לייגט אריין א גט ביי א צוגעבינדענע קנעכט און געט איבער די קנעכט ווערט די פרוי גע'גט מען דארף נישט חושש זיין אז ער וועט עס מארגן טון מיט א קנעכט וואס איז נישט צוגעבינדן. פרעגט אבער די גמרא, אמר אביי, פרעגט אביי א קשיא אויף רבא, מכדי חצר מהיכא איתרבי, מידה. פשט די גאנצע דין אז א מאן קען אפגט'ן זיין פרוי דורכ'ן אריינלייגן א גט אין חצר, ווי ווייסט מען טאקע די דין? מען לערנט עס ארויס מידה, פשט שטייט אין פסוק ונתן בידה, און אזוי ווי מען האט געשמועסט בידה מיינט נישט דווקא איר האנט, נאר ס'מיינט אפילו איר רשות, אפילו איר חצר אויך, פשט א מאן קען אפגט'ן זיין פרוי דורך דעם וואס ער לייגט אריין א גט ביי איר אין חצר אריין. אבער פרעגט אביי, לכאורה היות וואס מ'לערנט עס ארויס פון בידה, זאל מען אויך ארויסלערנען מה ידה דאיתא בין מדעתה בין בעל כרחה, אף חצרה דאיתא בין מדעתה בין בעל כרחה, והא מתנה מדעתה איתא בעל כרחה ליתא. פשט, פרעגט אביי אזוי, שטייט אין פסוק ונתן בידה, ידה, פשטות מיינט די האנט, יעצט ביי די האנט פון די פרוי, ווען מ'רעדט טאקע פון איר הענט, איז וויאזוי קען מען אפגט'ן א פרוי מיט איר האנט? מען קען עס טון סיי מדעתה סיי בעל כרחה, פשט טאמער די פרוי וויל, זי איז וואויל, זי נעמט די גט, איז גוט, אז נישט, קען מען איר צווינגען, מען קען נעמען די גט עס אריינווארפן צו איר אין האנט אריין, און זי ווערט אפגעגט. דאס איז די דין ביי איר האנט. יעצט אז מען לערנט ארויס פון בידה אז בידה מיינט נישט דווקא די האנט, נאר ס'מיינט אויך א חצר, איז וואסערע סארט חצר לערנט מען ארויס לכאורה? די זעלבע סארט חצר אזוי ווי א האנט, פשט א חצר רעדט מען לכאורה אויך פון אזא סארט חצר וואס איז סיי מדעתה סיי בעל כרחה, דהיינו א חצר פון א פרוי, וואס באלאנגט פארן פרוי, ביי דעם איז שייך סיי אפצוגט'ן די פרוי מדעתה, און סיי בעל כרחה, טאמער זי וויל, זי איז מסכים, לייגט מען אריין די גט דארט, און אפילו זי איז נישט מסכים, קען מען אריינווארפן די גט דארט, און די פרוי ווערט אפגעגט. אבער זאגט אביי, א חצר וואס באלאנגט נישט פארן פרוי, אזוי ווי ביי די ציור פון רבא, אז א מאן לייגט אריין א גט ביי זיין אייגענע חצר, און נאכדעם געט ער זיין גאנצע חצר אוועק פארן פרוי, די סארט חצר איז נישט שייך בעל כרחה, ווייל די מאן קען נישט צווינגען די פרוי צו נעמען די חצר במתנה אז די פרוי וויל נישט מוז זי נישט מקבל זיין די מתנה און ממילא פרעגט אביי היות וואס ביי אזא סארט חצר איז נישט שייך בעל כרחה איז ווער זאגט אז דו קענסט עס מרבה זיין אז א גט העלפט בכלל ביי אזא סארט חצר פשט וואסערע סארט חצירות בין איך מרבה פון די ווארט בידה אזעלכע סארט חצירות וואס זענען גלייך צו בידה וואס ס'העלפט ביי זיי בעל כרחה, אבער אזא סארט חצר וואס ס'העלפט נישט קיין בעל כרחה, אזוי ווי ביי די ציור פון רבא, קען זיין ביי אזא סארט חצר אפילו ווען ס'איז נישט בעל כרחה, קען מען אויך נישט גט'ן ווייל דאס קען מען נישט מרבה זיין, איז מהיכי תיתי אז א מאן זאל קענען אפגט'ן זיין פרוי ביי אזא סארט ציור אפילו ווען ס'איז נישט בעל כרחה, קען זיין ווען די תורה האט מרבה געווען חצירות האט די תורה נישט מרבה געווען אזא סארט חצר, אזוי פרעגט אביי צו רבא, מתקיף לה רב שימי בר אשי, פרעגט רב שימי בר אשי צו אביי, וואסערע מין קשיא פרעגסטו, והא שליחות לקבלה דמדעתה איתא בעל כרחה ליתא, וקא הוי שליח לקבלה. פשט זאגט רב שימי בר אשי איך פארשטיי נישט דיין קשיא, דו פרעגסט מיך א קשיא אז ס'קען זיין אז אזא סארט חצר איז נישט שייך ביי גיטין פארוואס ווייל היות וואס ביי אזא סארט חצר וואס רבא האט גערעדט איז נישט דא אן ענין פון בעל כרחה איז יעדע זאך וואס איז נישט דא דארט א ענין פון בעל כרחה לכאורה וואלט מען געקענט אפשר זאגן אז מען קען נישט אויף אזא אופן מאכן א גט, אבער אויף דעם פרעגט רב שימי בר אשי איך'ל דיר ברענגען א היכי תמצא פון א זאך וואס העלפט נאר מדעתה נישט בעל כרחה, און פון דעסט וועגן דאס א גוטע גט וועלכע היכי תמצא? א שליח לקבלה, פשט ווען די פרוי שיקט א שליח צו מקבל זיין א גט, איז ברגע וואס די גט קומט אן די האנט פון די שליח ווערט די פרוי אפגעגט, יעצט דער שליח לקבלה העלפט נאר מדעתה נישט בעל כרחה, א מענטש קען זיך נישט אליין ממנה זיין אלס שליח לקבלה, ובמילא זאגט רב שימי בר אשי זעסט דאך אז ס'איז דא אזעלכע סארט היכי תמצא'ס, פון זאכן וואס ארבעטן נאר מדעתה און נישט בעל כרחה, און ממילא פרעגט רב שימי בר אשי צו אביי, וואס איז דיין גרויסע קשיא אז די חצר וואס רבא האט גערעדט איז נאר מדעתה, ס'דא אנדערע זאכן וואס העלפט אויך נאר מדעתה פון דעסוועגן פועלט דארט א גט, זאגט די גמרא ואביי, פארוואס איז די קשיא פון אביי נאך אלץ א גוטע קשיא, לכאורה רב שימי בר אשי זאגט דאך גוט, זאגט אביי, אטו שליחות מידה איתרבאי, מושלח ושלחה איתרבאי, פשט אביי קען זאגן צו רב שימי בר אשי, וואס ברענגסטו מיר דא אריין א שליח לקבלה? א שליח לקבלה לערנט מען נישט ארויס פון דעם וואס שטייט אין פסוק בידה, א שליח לקבלה דאס אז א שליח לקבלה העלפט לערנט מען ארויס פון אן אנדערע פסוק אינגאנצן שטייט אין פסוק ושלחה, עס וואלט געקענט שטיין ושלח, לערנט מען ארויס אז די פרוי קען ממנה זיין א שליח לקבלה, און ממילא א שליח לקבלה איז אייגענע דינים, ביי שליח לקבלה טאקע העלפט נאר מדעתה עס העלפט נישט בעל כרחה, אבער דאס איז א זייטיגע זאך אינגאנצן, מה שאין כן דא ווען עס קומט צו א חצר, די גאנצע זאך אז א חצר העלפט, לערנט מען ארויס פון בידה, און ממילא זאגט אביי אז די קשיא איז נאך אלץ שווער, טאמער בידה א האנט איז נאר בעל כרחה, פשט ביי א האנט העלפט אלעמאל בעל כרחה, זאל איך זאגן די זעלבע זאך ביי א חצר, אז דווקא א חצר וואס מען קען געבן א גט בעל כרחה הייסט א חצר, אבער א חצר וואס מען קען נישט מאכן בעל כרחה, ווי די חצר וואס רבא האט גערעדט, קען זיין דארט קען מען נישט שיקן א גט, ואיבעית אימא. נאך א פירכא צו רב שימי בר אשי'ס קשיא, שליחות לקבלה נמי אשכחן בעל כרחה, שכן אב מקבל גט לבתו קטנה בעל כרחה. פשט סתם אזוי קען אביי ענפערן צו רב שימי בר אשי אז וואס פרעגסטו? דו פרעגסט אז ס'דא נאך א פלאץ ווי מ'זעהט אז ס'העלפט מדעתה ס'העלפט נישט בעל כרחה, וואס? א שליח לקבלה. אויף דעם זאגט אביי נישט ריכטיג. ווייל א טאטע קען מקבל זיין א גט פאר זיין קליינע טאכטער פאר א קטנה, אפילו בעל כרחה און דער טאטע איז א שליח לקבלה, און ממילא זעהט מען אז א שליח לקבלה העלפט אויך בעל כרחה, פשט ס'איז נישט דא נאך א היכי תמצא וואס זאל העלפן נאר מדעתה נישט בעל כרחה, און ממילא די קשיא פון אביי איז נאך אלץ א גוטע קשיא, מאי כתעשה, אז ביי אזא סארט חצר וואס רבא האט גערעדט, א חצר וואס די מאן געבט אוועק במתנה פארן פרוי, מאי כתעשה אז מ'קען אפגט'ן א פרוי אויף אזא אופן, היות וואס דארט איז דאך נישט שייך בעל כרחה, ס'איז נישט שייך צו מקנה זיין א פעלד פארן פרוי בעל כרחה, איז מהיכי תיתי מען קען אויף אזא אופן אפגט'ן א פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה על העלה של זית וכו', די משנה האט ווייטער ממשיך געווען, אז א מאן קען גט'ן די פרוי על קרן הפרה, און ער געבט אוועק די גאנצע פרה פארן פרוי, אדער על יד של עבד, און ער געבט אוועק די גאנצע עבד פארן פרוי. פרעגט די גמרא, בשלמא יד דעבד, לא אפשר למקצייה, פשט גאנץ גוט דאס אז די משנה זאגט אז מען קען אפגט'ן א פרוי מיט א קנעכט דורך דעם אז מען שרייבט די גט אויף די האנט פון די קנעכט שפעטער געט מען אוועק די גאנצע קנעכט ווייל וואס דען זאל מען טון אפהאקן די האנט פון די קנעכט און נאר געבן די האנט מען טאר דאך נישט ווי רש"י זאגט מען טאר נישט חובל זיין א קנעכט מען טאר אים נישט אזוי מזיק זיין ווייל טאמער מען טוט עס גייט די קנעכט ארויס פריי פשט די חלק פארשטיי איך נאך אבער אלא קרן של פרה ליקצייה וליתבה לה פשט ווען עס קומט צו א קרן הפרה פארוואס זאגט די משנה אז מען שרייבט די גט אויפן קרן הפרה און מען געט אוועק די גאנצע פרה, פארוואס דארף מען אוועק געבן די גאנצע פרה, די מאן זאל שרייבן די גט אויפן קרן הפרה, אפשניידן די קרן, און אוועק געבן די קרן, אזוי זאל די פרוי זיך גט'ן? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא, שטייט אין פסוק וכתב ונתן לה, שטייט וכתב גראד נאכדעם ונתן, ממילא דרשנ'ט מען, מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה, פשט ס'טאר נישט זיין א זאך וואס איז מפסיק צווישן די כתיבה און די נתינה, פשט טאמער דו שרייבסט א גט אויף די הארן פון א פרה און נאכדעם שניידסט עס אפ און הערשט נאכדעם געסט עס, האסטו מפסיק געווען צווישן די כתיבה און די נתינה, ביי אזא אופן איז דאס נישט קיין גוטע גט, די איינציגסטע וועג וואס מ'קען איבערגעבן אזא גט איז טאמער מ'געט אוועק די גאנצע פרה. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה רבי יוסי הגלילי אומר וכו' אז רבי יוסי הגלילי האט זיך געקריגט און ער האט געזאגט אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים ולא על האוכלין, אז מען קען נישט שרייבן א גט נישט אויף א זאך וואס איז יש בו רוח חיים ווי למשל א קנעכט ווי למשל א פרה, און אויך נישט אויף אוכלים ווי למשל א עלה של זית, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי, פארוואס טאקע האלט רבי יוסי הגלילי אז מען קען נישט שרייבן א גט אויף א דבר שיש בו רוח חיים און אויף א מאכל, ענטפערט די גמרא דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ספר די פסוק זאגט וכתב לה ספר כריתות איז פון ספר אין לי אלא ספר ספר פשטות מיינט א קלף מנין לרבות כל דבר ווי ווייסט מען אז מ'קען שרייבן א גט אויף אנדערע זאכן אויך נישט דווקא אויף א קלף תלמוד לומר וכתב לה וכתב לה איז איבעריג פשט מ'קען עס שרייבן אויף אלע סארט זאכן מכל מקום איי אם כן מה תלמוד לומר ספר אויב אזוי פארוואס שטייט ספר ווייל מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל פשט פון ספר לערנט מען ארויס אז מען קען טאקע שרייבן א גט אויף אלע סארט זאכן אבער דווקא זאכן וואס זענען גלייך צו א ספר זאכן וואס אין בו רוח חיים ואינו אוכל אבער א זאך וואס יש בו רוח חיים אדער א דבר מאכל קען מען אויף דעם נישט שרייבן א גט דאס איז די לימוד פון רבי יוסי הגלילי פרעגט די גמרא ורבנן און די חכמים וואס האלטן אז מען קען יא שרייבן א גט אויף א דבר שיש בו רוח חיים אויף א דבר מאכל וואס עלן זיי ענטפערן איז די חכמים וועלן ענטפערן, אי כתיב בספר, כדקאמרת, פשט ווען עס וואלט געשטאנען אין פסוק וכתב לה כריתות בספר, וואלט איך טאקע געזאגט בספר, אז דווקא אזא סארט זאך וואס איז גלייך צו א ספר, אבער א זאך וואס יש בו רוח חיים א דבר מאכל איז נישט גלייך צו א ספר. אבער זאגן די חכמים שטייט נישט אין פסוק בספר, השתא דכתיב ספר, לספירת דברים הוא דאתא, פשט שטייט וכתב לה ספר כריתות ספר מיינט נישט א קלף, נאר ספר מיינט ספירת דברים, ספירת דברים, פשט סדארף שטיין אין די גט ספירת דברים אז די מאן גייט דא גט'ן די פרוי די גאנצע מעשה וואס געשעהן דא וואס דאס גייט וואס דאס גייט פועל'ן דא דאס לערנט מען ארויס פון ספר און ממילא קענסט נישט דרש'נען פון ספר אז סקומט ממעט זיין א דבר שיש בו רוח חיים אדער א דבר מאכל פרעגט אונז די גמרא ורבנן האי וכתב מאי עבדי ליה און וואס טוען די חכמים מיט די וכתב לה פשט גאנץ גוט לויט רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי וואלט ממעט געווען פון ספר אלע סארט זאכן האט ער מרבה געווען פון וכתב לה אלעס און ממעט געווען פון ספר אז דווקא אזא סארט זאך וואס אין בו רוח חיים ואינו אוכל אבער די חכמים וואס זאגן אז ספר מיינט ספירת דברים און וואס דארפן זיי האבן די וכתב לה פשט איך ווייס אליין אז מ'קען עס שרייבן אויף אלעס וואס דארף איך א וכתב לה

קען מען מקדש זיין א פרוי מיט געלט, און זעלבסט אזוי קען מען אויך גט'ן א פרוי מיט געלט. דאס זאגט אונז די וכתב לה אז ס'איז נישט אזוי אז מ'קען נישט גט'ן א פרוי מיט געלט, נאר וכתב לה נאר טאמער מ'שרייבט אראפ א געהעריגע גט, אזוי קען מען אפגט'ן א פרוי. פרעגט די גמרא ואידך, און רבי יוסי הגלילי, פון וואו ווייסט ער אז מ'קען נישט אפגט'ן א פרוי מיט געלט? ענטפערט די גמרא נפקא ליה מספר כריתות, ספר כורתה, ואין דבר אחר כורתה, דאס וואס שטייט ספר כריתות איינס לעבן צווייטן, זעהן מיר אז דווקא א ספר, דווקא א גט, דאס איז כורת. אבער געלט קען נישט כורת זיין מיט געלט קען מען נישט אפגט'ן, איי ואידך, און די חכמים וואס טוען זיי מיט דעם ספר כריתות? זאגט די גמרא, זיי לערנען ארויס מיבעי ליה דבר הכורת בינו לבינה, פון ספר כריתות לערנען זיי ארויס אז די גט דארף אינגאנצן כורת זיין אינגאנצן אפהאקן צווישן די מאן און די פרוי, כדתניא אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, אז טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה כריתות, עד שלושים יום הרי זה כריתות, פשט די ברייתא זאגט אז טאמער א מאן זאגט פארן פרוי הרי זה גיטך, על מנת שלא תשתי יין, פשט דער גט עט חל זיין נאר טאמער טרינקסט נישט וויין, א גאנץ לעבן זאלסטו נישט טרינקען וויין, טאמער דו טרינקסט וויין איין מאל, אויס גט. אדער על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם זאלסט קיינמאל נישט גיין צו דיין טאטן אין שטוב, ברגע וואס די פרוי גייט איינמאל צו איר טאטע'ס שטוב, אויס גט. איז אזא סארט גט איז נישט קיין גט, פארוואס? ווייל דער גט איז נישט כורת בינו לבינה, פשט די פרוי איז א גאנץ לעבן צוגעבינדן צום מאן, יעדע מינוט אין איר לעבן, ביז איר הונדערט און צוואַנציק טאמער זי וועט צורירן א גלעזל וויין, עט די גט ווערן אויס גט, יעדע רגע אין איר לעבן זי וועט גיין צום טאטן אין שטוב, עט די גט ווערן אויס גט, דאס איז נישט כורת בינו לבינה, איז פשט אזא גט איז נישט קיין גוטע גט, אבער טאמער די מאן זאגט עד שלושים יום, פשט ער זאגט פארן פרוי דרייסיג טאג טארסטו נישט טרינקען קיין וויין אדער דרייסיג טאג טארסט נישט גיין צום טאטן אין שטוב, דאס איז כורת בינו לבינה פשט דרייסיג טאג קען זי זיך נאך איינהאלטן, פשט נאך די דרייסיג טאג עט עס כורת זיין, איז אזא סארט גט איז יא א גוטע גט, דאס לערנט מען ארויס פון ספר כריתות. ווייטער ואידך, פון וואו לערנט רבי יוסי הגלילי ארויס דעם דין אז די גט דארף אינגאנצן כורת זיין? מכורת כריתות פשט, דער געדאפלטער לשון נישט דארף שטיין כריתות וואלט געקענט שטיין כורת, דאס אז עס שטייט כריתות לערנט רבי יוסי הגלילי ארויס פון דעם צוויי זאכן, סיי אז א גט דארף זיין א דבר הכורת בינו לבינה עס דארף אינגאנצן אפהאקן, און סיי דער פריערדיגער דין וואס מען האט געזען אז ער לערנט ארויס ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה אז מען קען נישט אפגט'ן א פרוי מיט א מטבע. ווייטער חכמים, פארוואס לערנען די חכמים נישט ארויס כורת כריתות, די איבעריגע כריתות? ואידך כורת כריתות לא דרשי, חכמים האבן געהאלטן מען קען נישט דרש'ענען דא א איבעריגע דרש פון דעם וואס שטייט כריתות אנשטאטס כורת, זיי האבן נישט געהאלטן אז דאס איז א משמעות דא, אז דאס איז א לימוד דא, און דערפאר האבן חכמים דאס נישט געדרש'נט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין כותבין במחובר לקרקע, מען טאר נישט שרייבן א גט אויף א זאך וואס איז מחובר לקרקע, זאגט די משנה, כתבו במחובר, וואס איז טאמער איינער האט יא געשריבן א גט אויף א זאך וואס איז מחובר לקרקע, תלשו, און נאכדעם האט ער עס תולש געווען, וחתמו, און ער האט עס געחתמעט ונתנו לה, און געגעבן פארן פרוי, כשר, איז די גט כשר, אה איז דאך א סתירה, א רגע צוריק האט מען געזען אין כותבין במחובר לקרקע, די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, זאגט די משנה ווייטער, רבי יהודה פוסל, עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש, רבי יהודה זאגט ניין, נאר טאמער מען שרייבט און מען חתמעט די גט נאכדעם וואס ס'איז תלוש, נאר דעמאלטס איז עס כשר אז נישט איז די גט פסול. זאגט די משנה ווייטער, רבי יהודה בן בתירא אומר, רבי יהודה בן בתירא זאגט, אין כותבין לא על הנייר המחוק, פשט טאמער א מענטש האט א פאפיר וואס מען זעט אז ס'איז דא אויסגעמעקט זאכן, מען זעט אז ס'איז א אויסגעמעקטע פאפיר, און ער וויל שרייבן א גט אויף דעם פאפיר, טאר מען נישט, פארוואס? ווייל דאס איז א כתב שיכול להזדייף, פשט אז מען וועט שרייבן א גט אויף דעם, און די עדים וועלן חתמ'ן אויף דעם, איז נאכדעם וועט ער אליין קענען מעקן זאכן און צושרייבן זאכן און קיינער וועט נישט וויסן צו ער האט עס געמעקט צו דאס איז די אלטע געמעקטקייט דא פשט מ'וועט קיינמאל נישט קענען זען צו מ'טוישט דא עפעס און ממילא אזא גט איז נישט קיין גוטע גט און זעלבע זאך ולא על הדיפתרא דיפתרא דאס איז א קלף וואס מ'האט נישט געהעריג אויסגעארבעט וואס מ'קען אויך אויף דעם מעקן מפני שיכול להזדייף היות עס איז יכול להזדייף מ'קען דא ארומטוישן זאכן איז אזא גט נישט קיין גוטע גט וחכמים מכשירין חכמים זאגן אזא גט איז יא א גוטע גט מ'עט זעהן אין די גמרא וואס די מחלוקת. זאגט די הייליגע גמרא. מ'האמיר געזעהן אין די משנה כתבו על המחובר פשט אין די משנה האמיר געזעהן א סתירה. אנפאנג האט די משנה געזאגט אין כותבין במחובר לקרקע אז מ'טאר נישט שרייבן א גט אויף א זאך וואס איז מחובר לקרקע. שפעטער האט די משנה געזאגט כתבו במחובר תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. איז לכאורה א סתירה פרעגט די גמרא והאמרת רישא אין כותבין. ענפערט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף. וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא והוא ששייר מקום התורף. וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן והוא ששייר מקום התורף, פשט ענטפערן דא די אלע אמוראים אז דאס וואס שטייט אין די משנה כתבו על המחובר מיינט נישט מען האט געשריבן די גאנצע גט ווען ס'איז געווען מחובר לקרקע פשט אוואדי טאמער מען שרייבט די גאנצע גט ווען ס'איז מחובר לקרקע און נאכדעם איז מען עס תולש און מ'חתמ'ט עס אוואדי אזא גט איז פסול אפילו בדיעבד נאר אזוי ווי מען האט דאך שוין געזען די גט איז צוטיילט אויף צוויי ס'דא די טופס איז דא די תורף, די טופס, דאס איז נישט די עיקר פון דעם גט, דאס איז די כללית'דיגע לשונות וואס מ'שרייבט אריין אין יעדע גט, די תורף, דאס איז די עיקר הגט, דארט שטייט די נעמען, די זמן, די פלאץ, די הרי את מותרת לכל אדם, סא די תורף איז די עיקר הגט, און ממילא, ענטפערן די אמוראים, רב יהודה אמר שמואל, רבי אלעזר אמר רבי אושעיא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ענטפערן זיי, אז דאס וואס שטייט אין די משנה, כתבו על המחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה כשר, מיינט, וואס האט מען געשריבן ווען ס'איז געווען מחובר? ס'מיינט מ'האט געשריבן דעם טופס, נישט די תורף, נישט די עיקר, מ'האט געשריבן די טופס, נאכדעם האט מען עס תולש געווען, און מ'האט געשריבן דעם תורף, ווען די תורף האט מען געשריבן עס איז שוין געווען תלוש, דעמאלטס בדיעבד איז עס כשר, און די גמרא איז מסביר, ור' אלעזר היא, דאמר עדי מסירה כרתי, אונזער משנה גייט כשיטת ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר האט מען געזען האלט עדי מסירה כרתי, און אזוי ווי מ'האט שוין געזען אנפאנג מסכתא, לויט ר' אלעזר, וואס עדי מסירה כרתי, איז אלעס וואס שטייט אין פסוק, וכתב ונתן, אלעס גייט ארויף אויף די גט אליין, און ממילא, קומט אויס אז די גט אליין מוז געשריבן ווערן ווען ס'איז תלוש, נישט ווען ס'איז מחובר. אבער, אלץ גייט ארויף אויפן תורף נישט אויפן טופס. און מילא והכי קאמר, די משנה מיינט צו זאגן אזוי, אין כותבין טופס, שמא יכתוב תורף. פשט, די ערשטע חלק פון די משנה, וואס די משנה זאגט אין כותבין במחובר לקרקע, מיינט בעצם לכתחילה זאלסטו גארנישט שרייבן ווען ס'איז מחובר לקרקע. נאר וואס? כתבו לטופס ותלשו כתבו לתורף ונתנו לה כשר, פשט די משנה לייגט צו וואס איז בדיעבד טאמער מ'האט געשריבן דעם טופס און נאכדעם האט מען עס תולש געווען און נאכן תולש זיין האט מען געשריבן די תורף און מ'האט עס גע'חתמ'עט דעמאלטס בדיעבד איז עס כשר פארוואס ווייל בעצם די עיקר הגט האט מען געשריבן נאכדעם וואס מ'האט עס תולש געווען אזוי זאגט די משנה לויט די מאן דאמרים לויט רב יהודה אמר שמואל לויט רבי אלעזר אמר רבי אושעיא, און לויט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן. וריש לקיש אמר, ריש לקיש קריגט זיך. פארוואס קריגט זיך ריש לקיש? ווייל ריש לקיש זאגט חתמו שנינו. פשט וואס שטייט אין די משנה? אין די משנה שטייט כתבו במחובר, תלשו, וחתמו! שטייט נישט תלשו, און מ'האט געשריבן דעם תורף און נאכדעם חתמו. שטייט חתמו איז משמע אז די גאנצע כתיבה איז געווען בשעת וואס ס'איז געווען מחובר. יעצט וואס וועלן די אנדערע מאן דאמרים זאגן? און ווי די ראשונים זאגן די אנדערע מאן דאמרים וועלן זאגן אז חתמו מיינט אויך דעם תורף, אז חתמו איז א לשון פון די חתימת הכתב, אבער על כל פנים פאר ריש לקיש געפעלט עס נישט, און מילא זאגט ריש לקיש ור' מאיר היא אז אונזער משנה איז כשיטת ר' מאיר, דאמר עדי חתימה כרתי, וואס ר' מאיר האלט אז עדי חתימה כרתי, און אזוי ווי מ'האט געזען אנפאנג מסכתא לויט ר' מאיר, אלעס וואס שטייט אין פסוק וכתב ונתן, אלס גייט ארויף אויפן חתימה, און מילא לויט ר' מאיר בעצם די כתיבה קען בעצם בדיעבד געשריבן ווערן אפילו ווען ס'מחובר ווייל נישט דאס די עיקר הגט די עיקר איז די חתימה, און מילא והכי קאמר, די משנה זאגט אונז לויט ר' מאיר אין כותבין תורף, גזירה שמא יחתום. פשט בעצם, טאר מען נישט שרייבן דעם תורף פון א גט ווען ס'איז מחובר, אלס גזירה טאמער מ'וועט חתמ'נען די גט ווען ס'איז מחובר און דאס אוודאי טאר מען נישט. אבער וואס איז טאמער כתבו לתורף תלשו וחתמו ונתנו לה כשר? בדיעבד, טאמער מ'האט געשריבן דעם גט און טופס מיטן תורף און נאכדעם האט מען עס תולש געווען און נאכדעם האט מען עס גע'חתמ'עט, איז בדיעבד עס כשר. ווייל לויט ר' מאיר די עיקר די חתימה איז און ווילאנג מ'האט געחתמעט נאכדעם וואס איז געווען תלוש איז לויט ר' מאיר איז בדיעבד איז עס כשר זאגט די גמרא ווייטער כתבו על חרס של עציץ נקוב כשר פשט טאמער מ'שרייבט א גט אויף א חרס וואס איז א עציץ נקוב עציץ נקוב דאס איז א כלי חרס האט אין זיך א לאך וואס ליגט אויף די ערד וואס אלעס וואס וואקסט אין די כלי חרס איז כאילו ס'איז מחובר לקרקע און וואס איז טאמער איינער שרייבט א גט אויף דעם כלי חרס און נאכדעם נעמט ער די גאנצע כלי חרס און ער געט עס פארן פרוי, איז די דין איז אז די גט איז כשר, דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה, ווייל היות וואס ער נעמט עס און ער געט עס איבער, ס'איז נישט דא דא עפעס א פעולה צווישן די כתיבה און די נתינה, הייסט דאס א גוטע גט, און רש"י לייגט צו אז מען דארף נישט חושש זיין אז די מאן וועט אראפפליקן א שטיקל פונעם כלי חרס דארט ווי שטייט די גט און איבערגעבן דעם שטיקל, וואס טאמער ער וועט דאס טון איז א פראבלעם, ווייל טאמער ער טוט דאס איז פשט ס'איז דא א הפסק צווישן די כתיבה און די נתינה, מען דארף נישט חושש זיין אז די מאן גייט דאס טון פארוואס? ווייל א מענטש איז חס אויף א כלי חרס, ער וויל עס נישט צוברעכן, און ממילא דארף מען נישט חושש זיין, און ממילא איז די גט כשר. אבער, וואס איז טאמער איינער שרייבט א גט על עלה של עציץ נקוב, אויף די בלעטל פון א זאך וואס וואקסט אין א עציץ נקוב, וואס די בלעטל איז דאך בעצם מחובר לקרקע, איז דא דא א מחלוקת, אביי אמר כשר, ורבא אמר פסול. אביי זאגט די גט איז כשר, און רבא זאגט די גט איז פסול. און די גמרא איז מסביר די מחלוקת, אביי אמר כשר, דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה, אביי זאגט די גט איז כשר, ווייל דאס הייסט נישט אז עפעס איז געשען צווישן די כתיבה און די נתינה, ווייל אין הכי נמי טאמער די בלעטל ליגט אויף א זאך וואס איז ממש מחובר לקרקע מען פליקט אפ די בלעטל צווישן די כתיבה און די נתינה, דאס הייסט מען האט עפעס געטון צווישן די כתיבה און די נתינה, אבער דא אז די בלעטל ליגט אין א עציץ נקוב און מען הייבט אויף דעם גאנצן עציץ נקוב וואס ליגט אויף די ערד און מען געט עס איבער פארן פרוי, דאס הייסט נישט א מעשה תלישה, מען האט גארנישט געטון דא צווישן די כתיבה און די נתינה, און דערפאר זאגט אביי, אז די גט איז כשר, רבא אמר פסול, רבא זאגט אז א גט איז פסול, גזירה שמא יקטום, אלס גזירה טאמער מען וועט אפפליקן די בלעטל, פשט טאמער מען וועט אפפליקן די בלעטל, דעמאלטס אוודאי איז יא א פראבלעם, דעמאלטס איז אוודאי יא דא א הפסק צווישן די כתיבה און די נתינה, און ממילא זאגט רבא אז בכלל די גט איז פסול, פשט מען קען אפילו נישט איבערגעבן די גאנצן כלי מיטן בלעטל אין דעם אלס גזירה טאמער מען וועט אפפליקן דעם בלעטל, און בעצם טוט זיך דא א גרויסע מחלוקת ראשונים פארוואס טאקע כאפט אן די גמרא דווקא א עציץ נקוב, וואס טוט זיך ביי א עציץ שאינו נקוב, צו דארט איז אויך דא א גזירה שמא יקטום, וואס איז טאקע טאמער מען פליקט אפ א בלעטל פון א עציץ שאינו נקוב, הייסט דאס אז מען האט עס תולש געווען הייסט דאס אז מען האט עס נישט תולש געווען, איז א גרויסע מחלוקת ראשונים, אבער דער ר"ן לערנט דא פשט אין רש"י אזוי, דער ר"ן לערנט פשט אין רש"י אז אוודאי טאמער מען פליקט אפ א בלעטל, נישט קיין חילוק א עציץ נקוב א עציץ שאינו נקוב, אוודאי דאס איז א פראבלעם, די סיבה פארוואס די גמרא האט דא אנגעכאפט א עציץ נקוב איז ווייל די גזירה וואס רבא האט דא געזאגט דא גזירה שמא יקטום דאס איז נאר דא ביי א עציץ נקוב, פשט טאמער איינער האט א געוויקס וואס וואקסט אין א עציץ שאינו נקוב דארט איז מען נישט גוזר גזירה שמא יקטום, נאר ביי א עציץ נקוב וואס דאס איז כעין מחובר לקרקע דארט האט רבא געזאגט מען איז גוזר גזירה שמא יקטום, פארוואס? ווייל היות וואס רוב זאכן וואס זענען באמת מחובר לקרקע קען מען דאך נישט איבערגעבן נאר טאמער מען פליקט עס אפ, איז האט מען שוין אויך גוזר געווען ביי עציץ נקוב א גזירה שמא יקטום אז מען קען אינגאנצן נישט איבערגעבן אזא סארט גט, אבער ביי עציץ שאינו נקוב קען מען איבערגעבן די גט טאמער מען געבט עס איבער אזוי ווי עס שטייט און גייט אבער מען פליקט נישט אפ די בלעטל, טאמער אבער מען פליקט אפ די בלעטל, נישט קיין חילוק א עציץ נקוב א עציץ שאינו נקוב, הייסט עס א הפסק צווישן די כתיבה און די נתינה און די גט איז נישט קיין גוטע גט.